בעזרת השם יתברך, מסכת שקלים, דף י ח. מיר הייבן אן דף י ח עמוד א' אויבן, תנא, די ערשטע דריי ווערטער איז די תקלין חדתין און די קרבן העדה נישט גורס. תנא זאגט די גמרא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, השלחן היה נתון מחצי הבית ולפנים, משוך מן הכותל שתי אמות ומחצה כלפי הצפון. וואס טייטש די היכל אין בית המקדש איז געווען לאנג פֿערציק אמה, די קדשי קדשים איז געווען לאנג צוואַנציק אמה און די היכל איז געווען לאנג פֿערציק אמה, איז די פֿערציק אמה פונעם היכל וועלן מיר שוין זעהן אז סיי די שלחן, סיי די מזבח הזהב און סיי די מנורה, אלע דריי האבן געדארפט זיין אינעם היכל, אבער אויף די אינעווייניגסטע חלק פונעם היכל, די טיפערע חלק פונעם היכל, די האלב פון די היכל וואס איז נענטער צום קדשי קדשים, איז דאס זאגט דא די ברייתא אז די שלחן האט געדארפט זיין די אינעווייניגסטע האלב פונעם היכל, אבער עס האט נישט געטארט זיין ממש ביים וואנט, עס האט געדארפט זיין פון צפון זייט אויכעט, אבער נישט ממש ביים וואנט, דאס איז געווען אוועקגערוקט פון די וואנט צוויי האלב אמות, פארוואס אז די כהנים זאלן קענען דארט שטיין טוישן די לחם הפנים ומנורה כנגדו בדרום, און די זעלבע זאך קעגן איבער די שולחן, ממש קעגן דעם שולחן איז געווען די מנורה, די מנורה איז געווען אויפן דרום זייט פונעם היכל, און ס'איז אויך געווען אוועקגעריקט פון די וואנט צוויי מיט א האלב אמות, יעצט וואו איז געווען די מזבח הזהב, מזבח הזהב היה נתון באמצע הבית חולק את הבית מחציו ולפנים, וואס טייטש די מזבח הזהב איז אויך געווען די אינעווייניגסטע האלב פונעם היכל, און דאס איז געווען נישט. צו די דרום זייט נישט צו די צפון זייט נאר פונקט אין די מיטן, אבער עס האט נישט געטארט פארשטעלן די מנורה מיט די שלחן וואס טייטש די מנורה איז געווען קעגן דעם שלחן און די מנורה האט געדארפט כאילו זען דעם שלחן ווי שטייט ושמת את המנורה נוכח השלחן, ממילא האט מען געדארפט ארויסרוקן די מזבח נענטער צום טיר פונעם היכל זאל נישט פארשטעלן די חלק צווישן די שלחן און די מנורה, משוך קימעא כלפי חוץ. ס'איז אביסל גערוקט צו אינדרויסן וואס טייטש אביסל גערוקט צום טויער פונעם היכל, נישט די האלב פון די היכל וואס איז נענטער צום טויער, אין יענע האלב איז נישט געווען קיין כלים, אבער נענטער צו יענע האלב, וכולן, קומט אויס אז אלע כלי המקדש, סיי די מזבח הזהב, סיי די שלחן, סיי די מנורה, היו נתונין משליש הבית ולפנים, די ערשטע דריטל איז גארנישט געווען דארט, ס'הייסט די ערשטע דריטל, דא רעכנט מען אויך אריין די קדשי קדשים, די היכל איז געווען לאנג פֿערציק אמות, די קדשי קדשים איז געווען לאנג צוואַנציק אמות, צוזאמען איז דאס זעכציק, און אזוי ווי מען האט געשמועסט די ערשטע האלב פונעם היכל האט גארנישט געטארט זיין, וואס פון זעכציק איז די ערשטע האלב צוואַנציק אמות, די ערשטע צוואַנציק אמות פון די זעכציק האט קיין כלים נישט געטארט זיין דארט, און טאקע דארט איז גארנישט געווען. זאגט די ברייתא ווייטער, עשר מנורות עשה שלמה, שלמה המלך האט געמאכט, צען מנורות, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, ויעש את מנורות הזהב עשר כמשפטם, ויתן בהיכל, חמש מימין, וחמש משמאל, אז ער האט געמאכט נאך צען מנורות חוץ פון די מנורה שעשה משה, האט שלמה המלך צוגעלייגט נאך צען מנורות, זאגט די גמרא עס שטייט דאך דא אין פסוק אז עס איז געווען חמש מימין וחמש משמאל, אין תימר חמש בצפון וחמש בדרום, טאמער דארף מען זאגן דאס מיינט די רעכטע זייט פונעם היכל און די לינקע זייט פונעם היכל, והלא אין המנורה כשרה אלא בדרום, ס'קען דאך נישט זיין ווייל די מנורה מוז דאך זיין אויפן דרום זייט שנאמר אזוי שטייט אין פסוק ואת המנורה נוכח השלחן על צלע המשכן תימנה ס'דארף זיין אויפן דרום זייט נאר מה תלמוד לומר חמש מימין וחמש משמאל אלא נאר זאגט די ברייתא חמש מימין מנורתו של משה וחמש משמאלה פֿינף אויף די רעכטע זייט פון די מנורה שעשה משה און פֿינף אויף די לינקע זייט זאגט אבער די ברייתא אף על פי כן לא היה מבעיר אלא של משה בלבד למעשה אנגעצינדן האט מען וועלכע מנורה דווקא די מנורה פון משה שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק די נביא זאגט ומנורת הזהב ונרותיה לבער בערב בערב מילא מנורת א לשון יחיד איז משמע טאקע די מנורה שעשה משה ר' יוסי בי ר' יהודה אומר קריגט זיך און ער זאגט על כולן היה מבעיר אז אויף אלע מנורות האט מען געצינדן וואס טייטש אמאל אויף די מנורה אמאל אויף די מנורה שנאמר ער ברענגט א ראיה שטייט אין פסוק ואת המנורות א לשון רבים ונרותיהם לבערם כמשפטם לפני הדביר זהב סגור אז ס'איז געווען געמאכט פון זהב סגור מ'וועט שוין זעהן וואס דאס איז, על כל פנים זעהט מען אז מ'האט געצינדן אויף אלע מנורות, יעצט וואס איז דאס דער זהב סגור? איז זהב סגור דאס איז א ריינע גאלד גאר גאר א ריינע גאלד, וואס ווערט גערופן זהב סגור איז ווייל ווען מ'פארקויפט די ריינע גאלד אינעם מארק פארמאכן זיך אלע געשעפטן ארום און ארום ווייל יעדער גייט נאר קויפן פון די טייערע גאלד פון די זהב סגור הייסט עס זהב סגור, זאגט די גמרא טאקע, שטייט אין פסוק, והפרח והנרות והמלקחים זהב הוא מכלות זהב, וואס טייטש מכלות זהב? הן כילו זהבו של שלמה, אז שלמה המלך ווען ער האט געמאכט די צען מנורות פון זהב סגור, האט זיך געענדיגט ביי אים די גאלד אפילו עס איז געווען גאר אסאך גאלד דארט, איז די גאלד, נישט אלע גאלד, אבער די זהב סגור וואס איז געווען ביי שלמה האט זיך געענדיגט נאך ער האט געמאכט די מנורות ווייל די גאנצע גאלד איז אויסגעגאנגען, די זהב סגור איז אויסגעגאנגען פאר די מנורות. זאגט די גמרא תנא רבי יהודה בשם אסי, האט רבי יהודה געלערנט א ברייתא בשם אסי היה שלמה נוטל אלף ככרי זהב, שלמה המלך האט גענומען טויזנט ככר גאלד, ומכניסן לכור האט עס אריינגעלייגט אינעם אויוון אינעם שמעלץ אויוון, ומוציאן עד שהוא מעמידן על אחד, און אזוי יעדע מאל מ'האט עס אריינגעלייגט אינעם אויוון האט זיך עס אויסגערייניגט נאכמער און נאכמער, אז פון הונדערט ככר איז געווארן איינס. לקיים מה שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק ככר זהב טהור עשה אותה אז משה רבינו האט אויך געמאכט די מנורה פון א ככר זהב טהור און טאקע פון טויזנט ככר איז געבליבן איין ככר ריין גאלד זאגט די גמרא אבער תניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא אמר רבי יוסי בי רבי יהודה מעשה במנורת מקדש געווען א מעשה מיט א מנורה אין בית המקדש היתה יתירה על מנורה שעשה משה במדבר דינר זהב ס'האט געוואויגן מער ווי די מנורה פון משה רבינו מיט איין דינר און מ'האט עס געוואלט מאכן ס'זאל וועגן ווייניגער והכניסוה לכור שמונים פעם ולא חסרה כלום מ'האט עס אריינגעלייגט אינעם כור דארט אינעם אויוון אכציג מאל און ס'איז נישט געווארן ווייניגער זעהן מיר אז ס'העלפט נישט, ס'רייניגט זיך נישט אזוי אויס, ענטפערט די גמרא ויאות, ניין ס'שטימט יא, ווייל עד דלא יקום על ברריה הווה חסר סגין, מן דו קיים על ברריה לא חסר כלום, ווילאנג ס'איז נישט אינגאנצן אויסגערייניגט איז טאקע פאלט אוועק א געוואלד יעדע מאל מ'לייגט עס אריין אין אויוון פאלט אוועק נאך מער נאך מער נאך מער, אבער נאכדעם וואס ס'איז אינגאנצן אויסגערייניגט קען מען עס אריינלייגן אין אויוון אפילו אכציג מאל, און ס'ווערט נישט ווייניגער פון דעם. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, הלכה ד', זאגט די משנה, שלשה עשר שופרות היו במקדש, ס'איז געווען דרייצן שופרות, דארט האט מען אריינגעלייגט געלט אין בית המקדש, וכתוב עליהן, און ס'איז געשטאנען אויף די שופרות אזוי, תקלין חדתים, ס'טייטש אויף די ערשטע שופר איז געשטאנען תקלין חדתים, נייע שקלים, ותקלין עתיקין, אויף די צווייטע איז געשטאנען אלטע שקלים, אויף די דריטע איז געשטאנען קינן, וואס מ'וועט זען וואס דאס קינן, די די פערדע איז געשטאנען וגוזלי עולה, מ'וועט אויך זען וואס דאס איז, און די פיפטע איז געשטאנען עצים, די זעקסטע איז געשטאנען לבונה, די זיבעטע איז געשטאנען זהב לכפורות, פאר כלי שרת. און די איבעריגע זעקס איז געשטאנען ששה לנדבה, דאס הייסט עס זענען נאך זעקס שופרות וואס דארט האט מען אריינגעלייגט געלט לנדבה, אויף קרבנות נדבה, מען וועט זען פארוואס מען האט געדארפט האבן נאך זעקס שופרות אויף דעם, על כל פנים צוזאמען האבן מיר דרײַצן. זאגט יעצט די משנה וואס איז טאקע געווען די אלע שופרות, תיקלין חדתין שבכל שנה ושנה, דאס טייטש די נייע געלט די נייע מחצית השקל פון יעדע יאר האט מען אריינגעלייגט אין די שופר, ועתיקין, די צווייטע שופר איז געשטאנען אויף דעם תיקלין עתיקין, איז מי שלא הביא אשתקד שוקל לשנה הבאה, איינער ס'האט נישט געברענגט פאריגע יאר ברענגט עס קומענדיגע יאר און מען לייגט טאקע אריין די גאנצע געלט פון די תיקלין עתיקין גייט אריין צוזאמען מיט די שיירי הלשכה פון פאריגע יאר. ווייטער די נעקסטע צוויי שופרות האבן געזען איינס האט געהייסן קינן און אויף די אנדערע שופר איז געשטאנען גוזלי עולה און וואס איז די צוויי שופרות זאגט די משנה קינן הן תורין וגוזלי עולה הן בני יונה ס'טייטש אז איינער וויל מנדב זיין אן עולת העוף אין בית מקדש איז דא צוויי מיני עופות וואס מען קען ברענגען אדער א תור אדער א בן יונה און ממילא איין קאסע איז געווען פאר דעם און איין קאסע פאר דעם כולן עולות. אבער די עולות וואס מען רעדט דא, סטייטש סיי די תורים סיי די בני יונה, רעדט מען דא פון עולות סתם אז איינער וויל מנדב זיין א עולת העוף, אבער טאמער איינער איז מחויב צו ברענגען א קן, למשל א יולדת וואס מוז ברענגען א קן, איז די געלט איז נישט אריינגעגאנגען אין קיינע פון די שופרות נאר דאס האט מען גראד איבערגעגעבן פאר די כהנים, און די כהנים האבן עס גענוצט צו קויפן די קן פאר די פרוי וואס איז מחויב, דברי רבי יהודה אזוי זאגט רבי יהודה, וחכמים אומרים חכמים זאגן ניין, קנין, אחד חטאת ואחד עולה, סטייטש אויף די שופר וואס איז געשטאנען אויף דעם קנין, דאס איז געווען פאר קנין חובה, פאר איינער וואס איז מחויב צו ברענגען א קן, האט מען אריינגעלייגט דארט געלט, ס'איז געווען צוזאמגעבינדלטע געלט, און פון די געלט האט מען געקויפט א חטאת מיט א עולה אזוי ווי דער מענטש איז טאקע מחויב, די צווייטע פושקע די צווייטע שופר וואס איז געשטאנען אויף דעם גוזלי עולה דאס איז טאקע געווען כולן עולות דאס איז געווען עולות נדבה, זאגט יעצט די משנה ווייטער מיר האבן געזען אויף איינע פון די שופרות איז געשטאנען עצים, זאגט די משנה האומר הרי עלי עצים איינער זאגט אזא לשון און נעמט זיך אונטער צו ברענגען עצים לא יפחות משני גזירין מוז ער ברענגען צוויי ברעטער האלץ צוויי שטיקלעך האלץ פארוואס ווייל עצים איז א לשון רבים איז מינימום צוויי, ווייטער לבונה אויף איינע פון די שופרות איז דאך אויך געשטאנען לבונה איז לא יפחות מקומץ מוז ער געבן מינימום א קומץ לבונה, וואס טייטש דא רעדט מען פון איינער וואס איז זיך מנדב צו ברענגען א לבונה אין בית מקדש, נישט פון איינער וואס ברענגט א מנחה וואס קומט מיט דעם לבונה, נאר לבונה אליין מוז ער אויך ברענגען א קומץ, מ'וועט זען די גמרא ווי מ'לערנט עס ארויס, זהב, טאמער איינער נעמט זיך אונטער צו ברענגען גאלד אין בית מקדש, לא יפחות מדינר זהב, מוז ער ברענגען מינימום א גאלדענע דינר, מ'וועט זען די גמרא דאס איז נישט ביי יעדע פאל, על כל פנים די גאלדענע דינר לייגט מען אריין אין די שופר וואס שטייט אויף דעם זהב לכפורת אזוי ווי מ'האט פריערט געזען. זאגט יעצט די משנה ווייטער מ'האט געזען שישה לנדבה ס'איז געווען זעקס שופרות לנדבה זאגט די משנה נדבה מה היו עושים בה וואס האט מען געטון מיט די געלטער ענטפערט די משנה לוקחים בה עולות מ'קויפט מיט די געלטער עולות אזוי ווי מ'האט שוין געזען לקיץ המזבח דאס גייט ארויף אויפן מזבח ווען ס'איז נישט געווען קיין קרבנות און וואס קומט אויס אז מ'קויפט עולות לקיץ המזבח מיט די געלטער קומט אויס אז הבשר לשם די פלייש גייט פארן אייבערשטן וואס טייטש אזוי ווי א יעדע עולה מ'פארברענט עס אינגאנצן ועורות לכהנים און די עור פון די בהמות גייט פאר די כהנים, די כהנים קענען דאס אהיים נעמען. זאגט אונז די משנה, זה מדרש דרש יהוידע כהן גדול, בעצם דער דרש מ'האט יעצט געזעהן האט יהוידע כהן גדול ארויסגעלערנט פון א פסוק, ווייל שטייט אין פסוק, אשם הוא, אשום, אשם לה', איז משמע פון איין זייט אז ס'איז אשום אשם לה', אז ס'גייט פאר'ן אייבערשטן, פון די צווייטע זייט איז קודם כל איז דא א צווייטע פסוק וואס שטייט דארט קלאר אז כחטאת כאשם תורה אחת להם הכהן אשר יכפר בו לו יהיה, אז ס'גייט יא פאר'ן כהן, חוץ פון דעם וואס ס'איז משמע פון אשם הוא אז ס'גייט פארן כהן, און פון אשם לשם איז משמע ס'גייט פארן אייבערשטן, נאר וואס דען, וויאזוי פארענטפערט מען דעם פסוק? זאגט יהוידע כהן גדול זה הכלל, כל שהוא בא משום חטאת ומשום אשמה, וואס טייטש, יעדע געלט וואס קומט אלס חטאת אדער אלס אשם, דהיינו, מותר החטאת און מותר האשם, טאמער איינער ברענגט א חטאת אדער א אשם און ס'ווערט פארלוירן און שפעטער טרעפט מען דאס, איז ביי אזא ציור למשל, ילקח בהן עולות, קויפט מען מיט דעם עולות, און הבשר לשם, ועורות לכהנים, די פלייש גייט פארן באשעפער די עורות פאר די כהנים, וואס דאס איז טאקע די עולות פון קיץ המזבח, נמצאו שני כתובים קיימין, זעהן מיר טאקע אז ביידע פסוקים זענען נתקיים אז אשם לשם, ואשם לכהן, א חלק גייט פארן אייבערשטן די פלייש און די עורות גייט פאר די כהנים, ואומר, און טאקע שטייט אין פסוק אז יהוידע כהן גדול נאכדעם וואס ער האט דאס גע'דרש'נט זאגט דער פסוק דארט אין מלכים, כסף אשם וכסף חטאות, לא יובא בית השם לכהנים יהיו. וואס טייטש אז די אלע געלטער וואס איז איבערגעבליבן פון חטאות און אשמות די מותר החטאת און מותר האשם האט מען גענוצט צו קויפן קרבנות וואס כהנים האבן אויך א חלק פון דעם ס'טייטש נישט סתם קויפן א קרבן פארן באלעבאס נאר עולות לקיץ המזבח וואס די פלייש גייט פארן באשעפער און די עורות פאר די כהנים זאגט די הייליגע גמרא תניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא אמר רבי יהודה לא היה שופר של קינין בירושלים מפני התערובות ס'טייטש אין די משנה האט מען דאך געזען אז רבי יהודה האלט אז ס'איז געווען א שופר פאר תורים און א שופר פאר בני יונה, אבער פאר קיני חובה, פאר מענטשן וואס זענען מחויב צו ברענגען קינים און מחויב צו ברענגען קרבנות העוף, פאר זיי איז נישט געווען קיין שופר. זאגט דא די ברייתא די טעם טאקע פון רבי יהודה אז עס איז מפני התערובות, וואס טייטש מפני התערובות איז די גמרא מסביר, שמא תמות אחת, ונמצאו דמי חטאות מתות מעורבות בהן, ווייל ס'איז דא א חשש, לאמיר זאגן א פרוי איז מחויב צו ברענגען א קן יולדת, און זי ברענגט איר געלט, לאמיר זאגן ס'וואלט געווען א שופר, זי וואלט אריינגעלייגט דאס געלט אינעם שופר, און יעצט לאמיר זאגן די פרוי איז געשטארבן, קומט אויס אזוי ווי די דין פון די חטאות מתות אז טאמער א פרוי שטארבט נאכדעם וואס זי האט מפריש געווען א חטאת, איז די חטאת דארף מען הרג'נען, און די זעלבע זאך די געלט דארף מען מכלה זיין מען דארף עס פארניכטן פון די וועלט, און ממילא אז ס'איז אויסגעמישט איר געלט דא אינעם שופר, עט מען נישט קענען נוצן קיין איינע פון די געלטער וואס ליגט יעצט אינעם שופר, איז פאר דעם טאקע זאגט רבי יהודה אז ס'איז נישט געווען א שופר ספעציעל פאר די פרויען וואס דארפן ברענגען קיני חובה, נאר זיי האבן איבערגעגעבן דאס געלט גראד פאר די כהנים און מיט דעם האט מען געקויפט די קרבנות, פרעגט אבער די גמרא והתניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, האשה שאמרה הרי עלי קן, א פרוי וואס זאגט הרי עלי קן, וואס ווי די תקלין חדתין דא מסביר איז נישט פשט זי איז זיך מתנדב צו ברענגען א קן, נאר זי איז טאקע מחויב צו ברענגען א קן, מען רעדט דא פון א יולדת, און זי פרעגט וואסערע סארט קן זאל איך ברענגען, מביאה דמי קן ונותנתו בשופר, ברענגט זי געלט פון א קן זי לייגט עס אריין אינעם שופר, ס'טייטש עס גייט כשיטת חכמים פון די משנה אז ס'איז געווען א שופר פאר קיני חובה און זי טובל'ט זיך ואוכלת בקדשים און זי קען עסן קדשים ואינה חוששת שמא נתעצל בהן און זי דארף נישט חושש זיין אפשר איז איר געלט געבליבן דארט שטעקן אינעם שופר און מ'האט קיינמאל נישט מקריב געווען איר קינים ממילא קען זי נישט עסן קרבנות זי דארף נישט חושש זיין פארוואס ווייל כהנים זענען זריזין אוודאי האבן זיי מקריב געווען פון דעם א קרבן און ווייטער זאגט די ברייתא ואין הכהן חושש שמא דמי חטאות מתות מעורבות בהן, און דער כהן דארף אויך נישט חושש זיין אז אפשר אין די שופר ליגט דא געלט פון די חטאות מתות טייטש אפשר איז א פרוי געשטארבן, ממילא אויסגעמישט געלט וואס מען דארף פארניכטן און במילא קען מען נישט מקריב זיין קיין שום קרבן, מען דארף נישט חושש זיין אויף דעם, און מען זעט נישט אז רבי יהודה זאל זיך קריגן דא, איז וואס איז פשט אז מען זעט דא אז מען דארף נישט חושש זיין און ווייטער רבי יהודה איז יא חושש? ענפערט די גמרא, כי קאמרינן, בחטאות שמתו בעליהן ודאי, ס'איז שוין א גרויסע נפקא מינה פון די ציור דא אין די ברייתא און די ציור וואס רבי יהודה האט גערעדט, רבי יהודה האט געזאגט אז מען דארף חושש זיין אז א פרוי עט שטארבן, נישט פשט אז מען איז חושש אז אפשר איז א פרוי געשטארבן, נאר מען איז חושש אז ווען א פרוי וועט טאקע שטארבן, און ס'עט זיין דא א גאנצע שופר אנגעפילט מיט געלט, מען עט נישט וויסן וועלכע געלט עס איז, און במילא עט מען דארפן אוועק ווארפן דאס גאנצע געלט, אויף דעם איז רבי יהודה אוודאי חושש, אבער רבי יהודה איז נישט חושש סתם אזוי אז עס איז דא א שופר דארף מען חושש זיין אפשר איז א פרוי געשטארבן, מען איז נישט חושש אויף דעם נאר אז מען ווייסט אז א פרוי איז געשטארבן דארט איז א פראבלעם, אבער נאך אלץ פרעגט די גמרא, לאמיר שוין זאגן א פרוי איז געשטארבן, ואי אמרינן, טאמער דאס איז די גאנצע חשש פון רבי יהודה אז א פרוי איז געשטארבן, נברור ארבעה זוזי, ונשדי בנהרא, ואידך לישתרו וואס איז די פראבלעם, בדרך כלל ווייסט מען מען זאגט ברירה, און ממילא זאל מען דא אויך מאכן ברירה מען זאל ארויסנעמען פון די קאסע פיר זוז, וואס דאס איז קעגן די פיר זוז וואס די פרוי האט געברענגט, מען עט עס אריינווארפן אין טייך און די רעשט וועט מען קענען מקריב זיין, ענטפערט די גמרא, הא אמרינן בעלמא רבי יהודה לית ליה ברירה, אונז ווייסן מיר דאך פון אנדערע פלעצער רבי יהודה האלט נישט פון קיין ברירה, און פארדעם איז דער פאטענט נישט קיין פאטענט. יעצט בעצם שטעלן זיך שוין אלע ראשונים דא, וואו קומט דא אריין ברירה? ברירה נארמאל איז טייטש הוברר הדבר למפרע, ווען איינער טוט עפעס און מען ווייסט נישט וואס זיין כוונה איז, ער אליין ווייסט נישט וואס זיין כוונה איז, שפעטער איז הוברר הדבר למפרע אז דאס איז געווען זיין כוונה. אבער דא וואו קומט אריין ברירה? דא ווייסט מען דאך נישט וועלכע געלט באלאנגט צו דער טויטע פרוי, איז א זייטיגע פראבלעם, עס האט נישט קיין שייכות צו ברירה. נאר וואס דען? זענען די ראשונים מסביר אז ס'וואלט נאך אלץ געווען א פאטענט טאמער מ'וואלט געקענט זאגן ברירה, ווייל טאמער מ'וואלט געזאגט ברירה וואלט מען געזאגט אזוי, אז יעדע פרוי וואס לייגט אריין געלט דא אינעם קאסע אינעם שופר, מאכט א תנאי אז ווען זי לייגט עס אריין זאגט זי אזוי, טאמער א צווייטע פרוי וועט שטארבן און מ'וועט ארויסווארפן מיין געלט, מיין פיר זוז, דעמאלטס בין איך מקנה מיין פיר זוז פאר דעם טויטן פרוי, מה שאין כן טאמער איך וועל שטארבן זאגט די פרוי, דעמאלטס איז מיין פיר זוז מוקנה פאר די פרוי וואס מ'ווארפט ארויס איר פיר זוז, און ממילא מיט ברירה וועט מען קענען לייזן דעם פראבלעם, אבער רבי יהודה האלט נישט קיין ברירה, ממילא פארדעם זאגט טאקע רבי יהודה אז די פאטענט איז נישט קיין פאטענט, און פאר דעם זאגט טאקע רבי יהודה אין די משנה אז מען האט נישט געמאכט קיין שופר פאר די פרויען וואס זענען מחויב קיני חובה. זאגט די גמרא ווייטער, מען האט געזען אין די משנה אז איינער זאגט הרי עלי עצים, מוז ער ברענגען צוויי העלצער ווייל עצים איז א לשון רבים, זאגט די גמרא רבי יוסי בי רבי בון אמר רבי בא בר ממל בעי, איז בעי איז נישט קיין לשון ער האט געפרעגט און האט געזאגט אין בית מדרש האט ער געזאגט אמר הרי עלי עץ, מביא גזר אחד, טאמער איינער זאגט בלשון יחיד הרי עלי עץ, קען ער ברענגען נאר איין האלץ, ברענגט די גמרא א ראיה, אמר רבי אלעזר מתניתא אמרה כן, אז בעצם קען מען שוין מדייק זיין די דין פון א משנה, שזה קרבן בפני עצמו וזה קרבן בפני עצמו, וואס טייטש אז די צוויי גזרי עצים וואס מען לייגט יעדן טאג ארויף אויפן מזבח ביים תמיד של שחר און תמיד של בין הערביים האט מען ארויף געלייגט צוויי ברעטער האלץ, איז די צוויי ברעטער האלץ יעדע ברעט איז א קרבן פאר זיך, און דערפאר קען טאקע א מענטש זיך אונטערנעמען צו ברענגען איין ברעט, ווייל דאס הייסט אויך א קרבן, כהאי דתנינן תמן, אזוי ווי מ'האמיר געלערנט אין א משנה אין יומא אז שניים בידם שני גזרי עצים אז צוויי כהנים זענען ארויף דארט אויפן מזבח און יעדעס איינס האט געהאלטן א ברעט האלץ ממילא האט מען געשיקט צוויי כהנים איז פשט ס'געווען צוויי באזונדערע קרבנות און דערפאר זעהט מען אז א ברעט אליין איז אויך א קרבן זאגט יעצט די גמרא א מקור טאקע פון וואו מען ווייסט אז האלץ הייסט א קרבן קרבן לרבות את העצים שטייט אין פסוק ונפש כי תקריב קרבן מנחה לה' פון די ווארט קרבן זעהן מיר אז האלץ איז אויך א קרבן. זאגט יעצט די גמרא, רבי יהושע בן לוי אמר, רבי יהושע בן לוי זאגט, ווי גרויס איז געווען די האלץ, די ברעט, עוביין אמה באמה שוחקת, ואורכן באמה גדומה, ס'טייטש די דיקייט פון די האלץ איז געווען דיק אן אמה, אבער נישט סתם אן אמה נאר א ברייטע אמה, א אמה איז דאך צוזאמגעשטעלט פון זעקס טפחים, ס'איז דא ברייטע זעקס טפחים ס'איז דא שמאלע זעקס טפחים, א טפח איז פיר פינגערס, קען זיין פיר צוקוועטשטע פינגערס אדער אויסגעשפרייטע פינגערס, איז די דיקייט זאגט ער דאס איז געווען דיק אן אמה א ברייטע אמה, אבער די לענג, דאס איז געווען א אמה אבער א שמאלע אמה, א איינגעצוימטע אמה, פארוואס ווייל ווי מען וועט באלד זעהן די גאנצע מערכה איז סך הכל געווען אן אמה אויף אן אמה, און במילא מען האט נישט געוואלט די האלץ זאל זיך ארויסשטעקן, פארדעם איז די לענג האט נאר געמעגט זיין א אמה. זאגט די גמרא, רבי חוני בשם רבי אמי, ער קריגט זיך, און ער זאגט כמין טורטני, איז די תקלין חדתין ברענגט דא אפאר פשטים, אדער זאגט ער כמין טורטני וואס טייטשט ס'האט געקענט זיין גאר דין, ס'האט אינגאנצן נישט געדארפט זיין דיק א אמה, אדער פשט אז די דיקקייט און די לענג האבן געדארפט זיין די זעלבע לענג די זעלבע דיקקייט, ס'טייטשט נישט דאס א ברייטע אמה דאס א שמאלע נאר ביידע האבן געדארפט זיין די זעלבע לענג. זאגט די גמרא. אמר רבי שמואל בר רבי יצחק, פארוואס טאקע האט נאר געמעגט זיין לאנג אן אמה און א שמאלע אמה, לפי שלא היה מקום המערכה אלא אמה על אמה, ווייל די גאנצע מערכה איז געווען א אמה אויף א אמה פונקט, לפיכך לא היה בו אלא אמה גדומה, פארדעם האט מען זעכער געמאכט אז די האלץ איז פונקט אן אמה א שמאלע אמה זאל קענען ארויף גיין אויף די מערכה, ותני כן, אזוי ווי מען האט טאקע געזען אין א ברייתא, די ברייתא זאגט אז אמה היסוד, אז די יסוד פון די מזבח, איז געווען הויעך אן אמה, די יסוד איז געווען אונטן ארום און ארום, איז געווען הויעך א אמה און ברייט אן אמה, אמה סובב, ס'איז געווען א סובב ארום און ארום די מזבח, אזא שיינע צורה ארום די מזבח איז אויך געווען הויעך אן אמה, אמה כרכוב, די כרכוב דאס איז פון אויבן, כדי די כהנים זאלן קענען ארומשפאצירן ארום און ארום די פייער, ארום און ארום די מערכה, האט מען אויך ליידיג געלאזט אן אמה, ואמה קרנות, די קרנות די פיר קרנות איז אויך געווען הויעך א אמה און ברייט א אמה, ואמה מערכה קומט אויס אז די מערכה איז אויך געווען אן אמה אויף אן אמה, פארוואס ווייל די גאנצע מזבח פון אויבן איז געווען פינף אמות אויף פינף אמות, פון דעם דארף מען אראפנעמען די מקום הקרנות קומט אראפ אן אמה פון ביידע זייטן, און נאך א אמה קומט אראפ פון די חלק וואס מען האט דארט ארום שפאצירט ס'טייטש צוויי אמות פון ביידע זייטן, בלייבט איבער נאר א אמה אויף א אמה אינדערמיט וואס דארט איז געווען די מערכה. זאגט די גמרא ווייטער מ'האמיר געזען אין די משנה לבונה לא יפחות מקומץ אז טאמער איינער נעמט זיך אונטער צו ברענגען לבונה טאר עס נישט זיין ווייניגער ווי א קומץ, זאגט די גמרא וואס איז די מקור? נאמר כאן.

מה אזכרה האמור להלן, אזוי ווי ביי די מנחת חוטא וואס שטייט דארט אזכרה איז מלא קומץ, איז די אזכרה טאקע גרויס א קומץ אזוי ווי שטייט קלאר אין פסוק וקמץ הכהן ממנה מלא קומצו את אזכרתה, די אזכרה איז א קומץ, די חלק וואס גייט אויפן מזבח איז א קומץ און דאס רופט די פסוק אן אזכרה, איז די זעלבע זאך אף אזכרה האמור כאן, ביי די לחם הפנים וואס שטייט אזכרה אויף וואס שטייט אזכרה אויף די לבונה איז אויך מלא קומץ איז אויך געווען א קומץ און מילא פון דא לערנט מען ארויס אז די זעלבע זאך אז איינער נעמט זיך אונטער צו ברענגען סתם אזוי לבונה איז עס אויך א קומץ. איי פרעגט די גמרא אי מה להלן שני קמצין אף כאן שני קמצין וואס טייטש ביי די לחם הפנים איז ווי נישט ווי געווען צוויי קמצין טאקע א קומץ פאר יעדע מערכה אויף די לחם הפנים געווען צוויי מערכות פון ברויט אויף יעדעס איינס א קומץ אבער די קשיא פון די גמרא איז אפשר די ביידע קמצין וואס זענען געווען אויף לחם הפנים קוקט מען אן ווי איין גרויסע קרבן, און מילא די שיעור פון די קרבן דארט איז צוויי קמצין, איז די זעלבע זאך ווען א מענטש זאגט הרי עלי לבונה, דארף ער אויך ברענגען אפשר צוויי קמצין, אמר רב אילא זאגט רב אילא ניין, פארוואס ווייל כלום למדו לקומץ אלא ממנחת חוטא, פון ווי לערנט מען ארויס אז סדארף זיין א קומץ ביי די לחם הפנים, פון די מנחת חוטא אזוי ווי מען האט יעצט געזען, מילא מה להלן קומץ החסר פסול, אף כאן קומץ החסר פסול, אזוי ווי ביי די מנחת חוטא אז עס פעלט אביסל פונעם קומץ איז פסול, די זעלבע זאך ביי די לחם הפנים, און ממילא, טאמער וועסט מיר זאגן אז די ביידע קמצין זענען בעצם איין קרבן, און די שיעור פון די איין קרבן איז טאקע צוויי קמצין, וואס איז די פראבלעם אז ס'איז דא א קומץ החסר? לאמיר זאגן אז איינער פון די קמצין העט פעלן אביסל, און די אנדערע העט זיין אביסל מער, איז ווי נישט ווי צוזאמען איז דא דא צוויי, זאל עס זיין כשר, און אז מ'זעט אז ס'איז נישט אזוי, זעען מיר טאקע ס'איז צוויי באזונדערע קרבנות, און אז ס'איז צוויי באזונדערע קרבנות דארף יעדע קרבן זיין א קומץ פאר זיך, מילא קען מען אויך ארויסלערנען אז ווען איינער זאגט הרי עלי לבונה דארף ער נאר ברענגען איין קומץ אזוי ווי די קרבן די קומץ לבונה וואס קומט מיטן לחם הפנים. זאגט יעצט די גמרא, אמר רב יוסי, זאגט רב יוסי, מילתא דרב אילא אמרה, פון די ווערטער פון רב אילא קען מען ארויסלערנען אז המתנדב לבונה מביאה בקומצו של כהן גדול, ס'טייטש אז איינער וואס איז זיך מתנדב טאקע צו ברענגען א לבונה וואסערע סארט קומץ דארף ער ברענגען, קומץ דאס איז די ציפ וואס מען מאכט מיט די פינגערס און מען שיידט אראפ פון ביידע זייטן, איז ווי גרויס יעדע האנט איז דאך אנדערש, דארף מען ברענגען מיט די שיעור פון די גרעסטע כהן, ס'טייטש געווען כהנים מיט גרויסע הענט מיט קליינע הענט, דארף מען ברענגען די גרעסטע הענט וואס איז דא דארט, פארוואס? ווייל רב אילא לערנט דאך ארויס די גאנצע קומץ פונעם לחם הפנים, ביי די לחם הפנים האט מען געדארפט זעכער מאכן אז די קומץ לבונה זאל זיין אזוי גרויס ווי די האנט פונעם גרעסטן כהן, פארוואס ווייל מען האט דאך נישט געוואוסט וועלכע כהן העט זוכה זיין מקריב צו זיין די לבונה פונעם לחם הפנים, האט עס געדארפט זיין אזוי גרויס ווי די גרעסטע, איז די זעלבע זאך דא אז מען לערנט עס ארויס פון דארט, דארף דא אויך זיין דער קומץ לבונה קעגן די האנט פונעם גרעסטן כהן, זאגט אבער די גמרא איז דא א דעה וואס קריגט זיך אויף דעם, רב חזקי' בשם רבי ירמי', ואפילו בקומץ הבעלים, עס דארף נישט זיין אזוי גרויס ווי דער קומץ פונעם גרעסטן כהן, נאר וואס דען, אוודאי לערנט מען געוויסע זאכן ארויס פון לחם הפנים, דער דין נישט, נאר דא, אז א מענטש נעמט זיך אונטער צו ברענגען א קומץ לבונה, קען עס אויך זיין אזוי גרויס ווי זיין קומץ ווי זיין האנט. זאגט די גמרא ווייטער מיר האבן געזען אין די משנה, זהב, אז איינער נעמט זיך אונטער צו ברענגען גאלד איז לא יפחות מדינר זהב. זאגט די גמרא, אמר רב אלעזר זאגט רב אלעזר, והוא שהזכיר צורה, ס'טייטש דאס איז נאר טאמער ער האט געזאגט הרי עלי מטבע זהב, א מטבע איז מינימום א דינר, אבל אם לא הזכיר צורה מביא אפילו צנורה, טאמער ער האט נישט זיך אונטערגענומען א צורה ער האט זיך נישט אונטערגענומען א מטבע, קען ער ברענגען אפילו א קליינע גאפעלע פון גאלד איז אויך גוט. זאגט די גמרא ווייטער מיר האבן געזען אין די משנה, ששה לנדבה, ס'איז געווען זעקס שופרות, פאר נדבה, פאר קיץ המזבח, זאגט די גמרא, חזקיה אמר, חזקיה האט געזאגט, פארוואס האט מען געדארפט האבן זעקס, כנגד ששה בתי אב, ס'איז געווען זעקס בתי אב וואס האבן משמש געווען אין בית המקדש יעדע וואך, זעקס בתי אב פון די כהנים, וואס יעדן טאג פון די וואך האט א צווייטע משפחה דארט געטון די עבודה, און למעשה איז געווען מחלוקת'ן דארט, ווייל יעדן טאג איז דאך געווען א אנדערע קיץ המזבח, די קיץ המזבח האט מען דאך נאר מקריב געווען א טאג וואס איז געווען ווייניג קרבנות, און ממילא איז געווען מחלוקת, ווייל איין משפחה האט געקריגן מער לעדער, די אנדערע קריגן ווייניגער לעדער, פארדעם האט מען מתקן געווען זעקס שופרות, מען האט צוטיילט די געלט גלייך אויף גלייך צווישן אלע זעקס, און אלע משפחות האבן קריגן די זעלבע. בר פדיה אמר, ער זאגט אז ס'געווען זעקס שופרות כנגד שש בהמות, פר ועגל ושעיר איל גדי וטלה, קעגן די זעקס בהמות זענען כשר פאר אן עולה, און איינער וואס האט זיך מתנדב געווען צו ברענגען א פר האט אריינגעלייגט אין איין קאסע, א עגל אין א צווייטע קאסע, און אזוי ווייטער, שמואל אמר, שמואל זאגט, כנגד ששה קרבנות, קעגן זעקס קרבנות וואס די מותר פון די קרבנות גייט טאקע אויף קיץ המזבח, וועלכע זעקס מיני, קני זבים וקני זבות, קני יולדות, חטאות ואשמות, המנחות, דאס מנחת חוטא, ועשירית האיפה, די עשירית האיפה וואס די כהן גדול האט געדארפט ברענגען יעדן טאג איז אויך די מותר געגאנגען אויף קיץ המזבח איז געווען א באזונדערע קאסע פאר יעדעס איינס, אמר רבי יוחנן, רבי יוחנן זאגט א אנדערע טעם, על ידי שהנדבה מרובה, ריבו לה שופרות הרבה, ס'איז געווען אסאך נדבות, און במילא האט מען געדארפט אסאך שופרות ווייל ס'איז געווען אסאך געלט, מען האט נישט געוואלט אז אסאך געלט זאל זיין אין איין שופר ווייל ס'קען שימלען דארט, האט מען עס צוטיילט אויף זעקס שופרות. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען די משנה, זה מדרש דרש יהוידע כהן גדול, ברענגט די גמרא דא נאך פסוקים לגבי זאכן וואס יהוידע כהן גדול האט געטון, כתיב שטייט אין פסוק, וככלותם הביאו לפני המלך ויהוידע, און די פסוק איז דארט ממשיך את שאר הכסף ויעשהו כלים לבית השם כלי שרת, וואס די פסוק ברענגט דארט אראפ נאכדעם וואס עתליה איז געווען א רשענטע א קעניגן, זי האט ארויסגענומען אלע כלים פון בית המקדש, און עס געברענגט צו די בעל צו עבודה זרה, און מילא האט מען געדארפט דארט צאמנעמען נייע געלטער צו קויפן נייע כלי שרת, זאגט די גמרא רבי שמואל בר נחמן בשם רבי יונתן אמר, שתי נדבות עשה, אז יהוידע האט געמאכט צוויי קאסעס צוויי נדבות, פארוואס ווייל ס'דא א סתירה בעצם אין די פסוקים מ'עט שוין זעהן, ס'דא א פסוק אין מלכים וואס שטייט דארט ויקח יהוידע הכהן ארון אחד ויקב חור בדלתו ויתן אותו אצל המזבח מימין, אז ער האט געלייגט דארט איין קאסע לעבן די מזבח. אבער אין דברי הימים שטייט א פסוק אז ויתנהו בשער בית השם חוצה אז ער האט געלייגט די קאסע אינדרויסן פונעם עזרה אינגאנצן, איז משמע, זאגט רבי שמואל בר נחמן בשם רבי יונתן, אז ס'איז געווען טאקע צוויי באזונדערע קאסעס, און טאקע מ'האט געטוהן מיט די געלטער צוויי אנדערע זאכן איין קאסע איז געווען אויף בדק הבית, און די צווייטע קאסע איז געווען פאר כלי שרת, תני דבי רבי ישמעאל, אבער אין א צווייטע ברייתא האט מען געזעהן בשם רבי ישמעאל, אז נדבה אחת, ס'איז נאר געווען איין נדבה איין קאסע, און איין מין נדבה וואס איז דארט געווען, דכתיב אזוי ווי שטייט אין פסוק ויאמר המלך ויעשו ארון אחד, און מילא זעהן מיר אז ס'איז נאר געווען איין קאסע, קומט אויס אז די פסוק אין מלכים וואס שטייט דארט ויתנהו בהיכל בית ה' ויקב חור בדלתו און די פסוק פירט דארט אויס ויתן אותו אצל המזבח מימין אז דאס איז טאקע געווען די קאסע וואס איז געווען לעבן די מזבח, איי והא דכתיב וואס שטייט אין דברי הימים ויאמר המלך ויעשו ארון אחד ויתנהו בשער בית ה' חוצה איז משמע אז ס'איז געווען א צווייטע קאסע אינדרויסן פון בית המקדש, זאגט די גמרא אמר רב חונא מפני הטמאים, ניין, ס'איז געווען איין קאסע, קודם איז געווען לעבן די מזבח אז מען האט געקענט דארט צוזאם נעמען געלט און שפעטער די טמא'נע מענטשן האבן נישט געקענט אריינקומען אין בית המקדש האט מען עס ארויסגעטראגן אינדרויסן, זאגט אבער די גמרא, רב חונא בשם רב יוסף, ער ברענגט א ראיה פון א פסוק ווי די ערשטע שיטה אז ס'איז געווען צוויי באזונדערע קאסעס, פארוואס ווייל שטייט אין פסוק על שם אך לא יעשה בית השם ספות כסף מזמרות, און די פסוק איז דארט ממשיך וואס מען זעט דארט פון די פסוק אז די געלט וואס איז געלעגן דארט, אין דעם קאסע וואס שטייט דארט מלכים האט מען גענוצט נאר אויף בדק הבית און נישט אויף כלי שרת, יעצט אין דברי הימים זעהן מיר אז שטייט וככלותם הביאו לפני המלך ויהוידע את שאר הכסף ויעשהו כלים לבית השם כלי שרת, אז מען האט יא גענוצט די געלט אויף כלי שרת, און במילא איז א ראיה זאגט ר' יוסף אז ס'איז געווען טאקע צוויי קאסעס, די קאסע וואס ווערט דערמאנט אין מלכים איז געווען א קאסע וואס מען האט גענוצט אויף בדק הבית, און די קאסע וואס ווערט דערמאנט אין דברי הימים